מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף י"ג עמוד ב'. האט מען געלערנט אין די משנה אז שתי לחמי תודה האט מען געלייגט על גב האיצטבא אלס סימן פאר די אידן ביז ווען מען מעג עסן חמץ. ווילאנג ביידע חלות זענען געווען דארטן האט יעדער איינער געוואוסט מען קען נאך עסן חמץ מען קען הנאה האבן פונעם חמץ. שפעטער האט מען אוועק גענומען איין חלה, דאס איז געווען א סימן פאר יעדער איינעם אז פון יעצט און ווייטער טאר איך נישט עסן קיין חמץ אבער הנאה האבן דאס מעג איך יא. שפעטער האט מען צוגענומען די צווייטע חלה, דאס איז געווען א סימן אז פון יעצט און ווייטער קען איך שוין בכלל נישט הנאה האבן פונעם חמץ. איז זאגט די גמרא פיר שורות פון אויבן, תני תנא קמיה דרב יהודה האט מען דאס פארגעלערנט פאר רב יהודה, האט מען געזאגט די לשון איז דארטן על גב האיצטבא, ווי האט מען געלייגט די חלות, על גב האיצטבא, דארטן אויף די באנק ווי די עולם איז געזעסן. אמר ליה האט רב יהודה געזאגט, וכי להצניען הוא צריך? וויל ער עפעס באהאלטן די חלות? וואס לייגסטו עס אויפן באנק ווי די עולם זיצט דארטן, ס'איז א נידריגע פלאץ, זוכסט עס עפעס צו באהאלטן? נאר וואס זאגט ער תני על גב האיצטבא האט ער זיי געזאגט די לשון איז על גג האיצטבא אויפן דאך פונעם איצטבא, ס'איז געווען טאקע די באנק וואס די עולם קען זיצן דארטן, העכער דעם איז געווען א דאך זאל נישט אריינרעגנען, איז דארטן אויפן דאך אויבן דארט האט מען אויפגעלייגט די חלות אלס סימן פאר יעדער איינעם צו וויסן פון ווען מען דארף אויפהערן צו עסן חמץ און פון ווען עס איז אסור בהנאה. אמר רחבא אמר רבי יהודה האט רחבא געזאגט בשם רבי יהודה, הר הבית סטיו כפול היה, ביים הר הבית איז געווען א דאפעלטע שורה פון פלעצער וואס מען קען זיצן דארטן, תניא נמי הכי אונז האבן טאקע אזוי געלערנט, הר הבית סטיו כפול היה, ביים הר הבית איז געווען א דאפעלטע שורה, ס'הייסט צוויי שורות וואס איז ארום געגאנגען, פלעצער וואס מען קען זיצן דארט אויפן הר הבית. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, איסטוונית היה נקראת, די גאנצע פלאץ דארט האט מען גערופן איסטוונית, על שם סטיו לפנים מסטיו, איסטוונית איז א לשון פון געשעפטן, ס'הייסט מענטשן וואס דרייען זיך דארטן, און ממילא מען האט געגעבן א ניק נעים פאר דעם על שם סטיו לפנים מסטיו. זאגט די גמרא פסולות, האט מען געלערנט אין די משנה אז די חלות וואס מען האט ארויף געלייגט אויפן דאך זענען געווען פסולות, פרעגט די גמרא לכאורה אמאי פסולות, פארוואס מוזטו זאגן אז די חלות זענען געווען פסולות, פארוואס האט מען נישט געקענט נעמען כשר'ע חלות, חלות וואס זענען בעצם מותר צו עסן, דאס האט מען ארויף געלייגט אויפן דאך, זאגט די גמרא, אמר ר' חנינא, זאגט ר' חנינא מתוך שהיו מרובות נפסלות בלינה, וויבאלד ס'איז געווען אזוי אסאך, עס איז געווען יעדער איינער געברענגט זיין קרבן תודה, און ממילא וויבאלד ס'איז געווען די הלכה אז מ'מעג דאך נאר עסן א קרבן תודה די חלות נאר עסן די טאג וואס מ'ברענגט עס, און שפעטער די נאכט נאכדעם, שפעטער די קומענדיגע טאג איז אלעס איבער געבליבן, האט מען גענומען אזעלכע חלות וואס מען דארף ממילא פארברענען, גייען מיר דאס נוצן אלס סימן, מען לייגט עס ארויף אויפן דאך, און שפעטער האט מען עס פארברענט ווען עס איז אנגעקומען די צייט צו פארברענען דעם חמץ. זאגט די גמרא דתניא, פון ווי ווייס איך אז עס איז געווען אזוי סאך איבעריג, זאגט די גמרא ווייל אונז האבן געלערנט, אין מביאין תודה בחג המצות, א קרבן תודה מעג איך נישט ברענגען אויף יום טוב, מפני חמץ שבה, היות א קרבן תודה איז געמאכט געווארן פון א קרבן אליינס, מיט דעם האט מען געברענגט די פֿערציק ברויט, יעצט צען פון די ברויט זענען געווען חמץ, היות אינעווייניג איז דא חמץ, קומט דאך אויס אז איך קען נישט ברענגן קיין קרבן תודה אויף פסח. זאגט די גמרא פשיטא, דאס איז דאך פשוט, איך ווייס דאך אז איך קען נישט ברענגן קיין חמץ אויף פסח, מוז מען קומען זאגן אז וואס, אז איך קען נישט ברענגן קיין קרבן תודה אויף פסח? נא אמר רב אדא בר אהבה, זאגט רב אדא בר אהבה, הכא בי"ד עסקינן, דא רעדט מען בי"ד, נישט אויף יום טוב, אוודאי יום טוב דאס איז פשוט מען קען נישט ברענגן קיין קרבן תודה ווייל צען פון די חלות זענען חמצ'דיג, נאר די חידוש איז אז אפילו ערב יום טוב, י"ד ניסן, דעמאלס האסטו נישט געקענט ברענגן קיין קרבן תודה, פארוואס? וקסבר אין מביאים קדשים לבית הפסול, וויבאלד די גאנצע צייט וואס דו קענסט עסן, אז דו גייסט ברענגן די פערצנטע אינדערפרי א קרבן, קענסטו דאך נאר עסן די חמצ'דיגע חלות ביז צו די פערדע שעה אדער די פיפטע שעה אבער מער ווי דאס קענסטו דאך אוודאי נישט עסן און מילא העט דאך אויסקומען אז מביאים קדשים לבית הפסול וועסט עס מוזן פארברענען וועסט נישט האבן גענוג צייט צו עסן די אלע חלות תודה און מילא וויבאלד א זאך וואס דו ווייסט לכתחילה אז ס'גייט אנקומען צו בית הפסול אזא זאך קען איך נישט ברענגען און במילא וואס האט די עולם געטון היות מ'האט געוואוסט אויפן פערצנטע קען איך נישט מקריב זיין א קרבן תודה און וכולי עלמא בשלשה עשר מייתי להו זענען אלע אידן וואס זענען געקומען עולה רגל זיין, האבן זיי געדארפט, דער וואס האט געדארפט ברענגען א קרבן תודה, האט ער געוואוסט דער פערצנטער קען עס נישט טון, האט עס געברענגט אויפן דרייצנטער, ומתוך שהן מרובות, וויבאלד ס'איז געווען אזוי אסאך ברויט דארטן איבריג, ס'איז געווען יעדער איינער געברענגט זיין ברויט, און מילא ס'איז נישט געווען גענוג מענטשן צו עסן, און אזוי איז אויסגעקומען נפסלות בלינה, איז עס אסור געווארן בלינה, ווייל די הלכה איז דאך מען מעג עס נאר עסן די טאג וואס מען איז עס מקריב מיט די קומענדיגע נאכט, יעצט וויבאלד ס'איז נפסל בלינה דארף מען עס ממילא פארברענען, און ממילא נעם איך אזא זאך וואס איך דארף ממילא פארברענען און איך נוץ דאס אלס סימן, איך האב עס ארויפגעלייגט אויפן דאך, שפעטער ווען עס אנקומט די צייט פון פארברענען די חמץ האב איך דאס אויכעט צוזאמען פארברענט. זאגט די גמרא בשם רבי ינאי אמרו רבי ינאי האט געזאגט כשרות היו מען דארף נישט זאגן אז ס'איז געווען פסולות קען זיין אין אמת'ן איז נאך אלעס געווען כשרות ואלא אמאי קרי להו פסולות פארוואס רופסט עס אן פסולות זאגט די גמרא שלא נשחט עליהן הזבח ווייל מען רעדט דא פון א זאך וואס די קרבן האט מען נאך נישט מקריב געווען דאס הייסט לאמיר דא מאכן א שטיקל הקדמה א קרבן תודה וואס א מענטש דארף ברענגען איז געמאכט פון צוויי חלקים איך האב די חלק די קרבן חוץ דעם האב איך די פערציג ברויט וואס איך דארף ברענגען. יעצט ווען דער מענטש זאגט, איך בין מקדש די פֿערציק ברויט, דאס זאל זיין א חלק פון מיין קרבן תודה. יעצט די הלכה איז, די ברויטער באקומען זיי יעצט א דין פון קדושת ממון, ס'איז הייליג, דאס הייסט אויף אזוי ווייט אז ס'באלאנגט צו בדק הבית, ס'טאר נישט ווערן טמא, ס'דא געוויסע דינים אויף דעם, אבער טאמער דו ווילסט קענסטו עס אויסלייזן, ס'איז נאר א דמים, ס'דא א שוויות אין דעם וואס דאס באלאנגט צו הקדש, אבער איך קען פודה זיין למשל די ברויט. יעצט די מינוט וואס דו האסט געשחט'ן דיין קרבן, ווערט יעצט די ברויט, גייט עס ארויס פון קדושת דמים און ס'גייט אריין צו קדושת הגוף, דאס ווערט יעצט א חלק פונעם קרבן, ס'באקומט א עקסטערע קדושה א העכערע קדושה, אלס וואס? ווייל ס'איז א חלק פונעם קרבן. אבער עסן מעג איך עס נאכנישט, ערשט ווען מ'האט געשפריצט די בלוט אויפן מזבח, פון דעמאלטס און ווייטער איז געווארן יעצט מותר און דו מעגסט עס עסן אויך. דאס הייסט דא דריי מדריגות. ערשטע זאך איז קדושת דמים. ס'איז פשוט ס'באלאנגט צו הקדש. צווייטע שלב איז קדושת הגוף, אז ס'איז א חלק פונעם קרבן. די דריטע שלב איז יעצט גיין צו עסן, אז נאכדעם וואס איך האב געשפריצט דעם בלוט מעג איך יעצט גיין עסן די ברויט. און ממילא זאגט רבי ינאי, כשרות היו, באמת אריין די ברויט וואס מען האט דא געלייגט אויפן דאך זענען געווען כשרות, עס אוודאי ס'איז געווען שוין א חלק פון קרבן תודה, אבער ס'איז נאך געווען כשר, וואס הייסט, ואלא אמאי קרי להו פסולות, אויב אזוי פארוואס רופסטו זיי פסולות, דבר שלא נשחט עליהן הזבח, מען רעדט דא אז ס'איז נישט נשחט עליהן הזבח, און ממילא האט עס בעצם שוין א דין הקדש, א קדושת ממון האט עס שוין, אבער עסן קען איך עס נישט, וויבאלד מען האט נאכנישט גע'שחט'ן דעם בהמה, אויב אזוי דאס איז א זאך וואס איך קען ממילא נישט עסן, האב איך גענוצט דאס אלס סימן צו זאגן ביז ווען מעג איך עסן חמץ און פון ווען איז דא די איסור פון האבן הנאה. פרעגט די גמרא, ונשחוט, איך פארשטיי נישט, דו האסט דא די ברויט, דו האסט דא דיין קרבן, אויב אזוי גיי יעצט, זיי מקריב די קרבן, און גיי נישט דא סתם מבטל זיין, גיי נישט סתם פארברענען דא צוויי גוטע ברויט, וואס דו וואלסט געקענט נוצן אלס קרבן, דו נעמסט פשוט קדשים און דו גייסט זיי פארברענען פאר גארנישט, נעם דיין בהמה, גיי זי שעכטן, און שפעטער עסטו קענען עסן די ברויט. זאגט די גמרא, ניין, שאבד הזבח, מען רעדט דא אז די זבח איז געווארן פארלוירן, די קרבן איז געווארן פארלוירן, און ממילא ווייס איך קלאר איך קען קיינמאל נישט צוקומען צו עסן די ברויט, ווייל די קרבן איז נישטא, על איך נישט קענען מאכן קיין זריקת הדם, אויב אזוי גיי איך קיינמאל נישט קענען עסן די ברויט, האט מען גענומען די ברויט, מען האט עס גענוצט אלס סימן, צו זאגן אז דאס איז געמאכט יעצט געווארן, צו ווייזן ביז ווען מעג איך עסן חמץ. פרעגט די גמרא ונייתי זבח אחר, ברענג א צווייטע קרבן, האסט פארלוירן די ערשטע קרבן, אקעי, ברענג א צווייטע, און שפעטער גיי שעכטן, מאך זריקת הדם, און שפעטער עסטו עסן די ברויט, וואס גייסטו סתם פארברענען די ברויט און פשוט לייגן אויפן דאך? זאגט די גמרא דאמר זו תודה וזו לחמה, דער מענטש האט קלאר געזאגט, דאס איז מיין תודה און דאס איז דער ברויט וואס באלאנגט צו דער תודה, און ממילא די מינוט וואס די בהמה פעלט, קען איך עס נישט צולייגן א צווייטע בהמה און זאגן דאס איז אנשטאטס מיין ערשטע בהמה, ווייל ער האט קאנעקטעד די צוויי זאכן, ער זאגט דאס איז מיין ברויט פאר דער קרבן. וכדרבה, אזוי ווי רבה געזאגט, אמר רבה, אבד הלחם, טאמער די ברויט איז געווארן פארלוירן מביא לחם אחר, דעמאלטס קען ער ברענגען א צווייטע ברויט, אבער אבדה תודה, טאמער די קרבן, די בהמה, דאס איז פארלוירן געגאנגען אין מביא תודה אחרת, קען איך נישט ברענגען קיין צווייטן תודה. מאי טעמא, פארוואס? לחם גלל תודה, די לחם שלעפט זיך נאך נאכן תודה, ואין תודה גלל לחם, אבער די קרבן, די בהמה שלעפט זיך נישט נאכן ברויט, און ממילא די מינוט וואס די בהמה איז געווארן פארלוירן, קען איך נישט ברענגן קיין צווייטן, ממילא בין איך יעצט סטאק מיט די ברויט וואס איך האב גארנישט צו טון דערמיט, איך האב נישט קיין, איך וועל קיינמאל נישט האבן קיין זריקת הדם, היות איך וועל קיינמאל נישט האבן קיין זריקת הדם, נעם איך די ברויט און איך נוץ עס אלס סימן און איך לייג עס ארויף אויפן דאך. פרעגט די גמרא, דו זאגסט מ'האט גארנישט צו טון מיט דעם, וועגן דעם גיי איך יעצט נעמען די קדשים, איך לייג עס ארויף אויפן דאך און איך גיי עס פארברענען, ונפרקינהו ונפקינהו לחולין, דו זאגסט דאך ווילאנג מ'האט נישט גע'שחט'ן די בהמה האט עס נאר א דין פון קדושת דמים, אויב אזוי גיי עס אויסלייזן, וואס נעמסטו יעצט קדשים און דו לייגסט עס ארויף אויפן דאך שפעטער גיי מיר עס פארברענען, נעם די ברויט, לייז עס אויס, אזוי פארברענט מען נישט סתם, מען ווערט נישט סתם פטור פון הייליגע געלט, קדשים געלט, כאטשיג לייז עס אויס, און שפעטער ווי אזוי קען איך זאגן אז איך גיי דאס יעצט נוצן פאר דעם תפקיד דא, פשוט אלס סימן, בעצם ביסט דאך מאבד קדשים, גיי לייז עס אויס כאטשיג, און אזוי העסטו כאטשיג האבן די געלט עס שפעטער קויפן א צווייטע זאך דערמיט. ממילא זאגט די גמרא, צו זאגן פשוט אז די ברויט וואס אונז האבן דא, פשוט די בהמה איז געווארן פארלוירן, דאס איז נישט קיין תירוץ, ווייל אויב אזוי נעם די ברויט לייז זיי אויס, און ממילא איז דאס נישט קיין תירוץ צו זאגן אז די בהמה איז געווארן פארלוירן, ממילא וויל די גמרא זאגן א נייע זאך, אלא לעולם שנשחט עליהן הזבח, ביסט גערעכט, די בהמה איז דא, ווייל טאמער די בהמה איז נישט דא קען איך נעמען די ברויט און איך קען עס אויסלייזן און נישטא קיין שום סיבה פארוואס איך זאל נוצן די ברויט צו מאכן א סימן און סתם מאבד זיין קדשים און ממילא רעדט זיך דא אז מען האט שוין יא גע'שחט'ן די בהמה היות מען האט שוין גע'שחט'ן די בהמה איז געקומען די ברויט ארויסגעגאנגען פון קדושת דמים ס'איז געווארן עלעוועיטעד מען האט עס ארויפגענומען צו קדושת הגוף. יעצט וואס איז געשען איז, איך קען עס אבער נאך אלץ נישט עסן, פארוואס? ונשפך הדם, ווייל די בלוט האט זיך ארויסגעגאסן, און ממילא שטיי איך דא ערב יום טוב, עס גייט טאקע לפי די מיין דומם וואס איז געהאלטן אז ערב יום טוב קען איך יא ברענגען א קרבן תודה, שטיי איך ערב יום טוב, מען האט דא געברענגט די קרבן, מען האט געברענגט די חלות, מען האט שוין געשחט'ן די קרבן, און ממילא די ברויט יעצט האט שוין א קדושת הגוף, איז יעצט וואס איז געשעהן איז די בלוט האט זיך ארויסגעגאסן, היות מ'העט קיינמאל נישט קענען מאכן קיין זריקה אויפן מזבח, קומט דאך אויס אז די קדשים דא זענען טאקע הייליג, אבער איך ווייס איך גיי עס קיינמאל נישט קענען עסן, ווייל די בלוט איז נשפך, און ממילא אזא ברויט האט מען גענוצט, און דאס האט מען ארויפגעלייגט אויפן דאך אלס סימן, ווייל דאס איז ממילא א זאך וואס איך מוז גיין פארברענען, ס'איז ממילא א זאך וואס איך מוז פטור ווערן ווייל איך קען קיינמאל נישט צוקומען דאס צו עסן, אזא ברויט האט מען גענומען און גענוצט אלס סימן און שפעטער פארברענט. זאגט די גמרא כמאן כרבי, אבער דאס שטימט נאר לפי רבי, פארוואס דאמר רבי רבי געזאגט שני דברים המתירים מעלין זה בלא זה, די צוויי זאכן וואס זענען מתיר די חלות אז וואס? אז ס'ברענגט עס ארויף פון קדושת דמים צו קדושת הגוף, און פון קדושת הגוף מעג איך עס עסן, איינס ארבעט אנעם צווייטן אויך, דתניא אונז האבן געלערנט כבשי עצרת, שביעות ווען מ'ברענגט דער כבשי עצרת, ברענגט מען עס דאך מיט שתי הלחם, איז אין מקדשין את הלחם אלא בשחיטה, דער ברויט וואס די שתי הלחם ווערט נאר הייליג מיט דעם וואס מ'האט געשאכטן, פאר שחיטה האט די שתי הלחם נאר א דין פון קדושת דמים, די מינוט וואס מ'האט גע'שחט'ן די בהמה, גייט עס ארויס פון קדושת דמים, עס ווערט אויפגעהויבן און ס'גייט אריין צו קדושת הגוף. יעצט כיצד, וואס וועט זיין שחטן לשמה? אויב האט מען גע'שחט'ן די בהמה לשמן, וזרק דמן לשמן, און איז אויך מ'האט גע'שחט'ן און מ'האט געשפריצט דעם בלוט לשמן, דעמאלס קידש הלחם, אוודאי איז די לחם הייליג, פשט איז, ס'איז ארויסגעקומען פון קדושת דמים צו קדושת הגוף, און אויך מ'מעג עס עסן, ווייל מ'האט געמאכט די זריקה. שחטן שלא לשמן, וואס איז אבער טאמער די כהן איז געגאנגען שחט'ן שלא לשמן, וזרק דמן שלא לשמן, און שפעטער איז ער אויך געגאנגען מאכן די זריקה שלא לשמן, איז די הלכה לא קידש הלחם, איז אוודאי דער לחם נישט קדוש, און ממילא פשט איז אז איך מעג עס נישט עסן, און ס'בלייבט נאך אלץ קדושת דמים, נישט די שחיטה געווען, נישט די זריקה געווען, אויב אזוי געשעט נישט אז ס'גייט אויס פון קדושת דמים צו קדושת הגוף, און אויך נישט אז מ'מעג עס עסן. יעצט וואס איז געווען קידש הלחם אויב האט סארי שחטן לשמן אויב האט עס געשחט'ן לשמן דאס הייסט די ערשטע מדריגה דאס האסטו יא געטוהן האסט עס ארויסגענומען פון קדושת הגוף האסט עס אריין פון קדושת דמים אריינגעברענגט צו קדושת הגוף וזרק דמן שלא לשמן אבער יעצט איז ער געגאנגען שפריצן דעם בלוט און דאס האט ער געמאכט שלא לשמן קומט אויס די הלכה איז לחם קדוש די לחם איז הייליג פשט איז ס'איז געווארן יעצט קדושת הגוף ווייל מ'האט די ערשטע פעולה דאס האט מען געמאכט, די שחיטה דאס האב איך געמאכט, ואינו קדוש אבער עס איז אויך נישט הייליג אויף אזוי ווייט אז איך טאר עס נישט עסן, דברי רבי, זאגט רבי אז נישט תולה הא בהא, און ממילא עס קען זיין טאקע א קדושת הגוף באקומט עס, אבער עסן מעג איך עס נישט, און ממילא שטימט עס זייער גוט מיט אונז, דא רעדט זיך טאקע וועגן די לחמי תודה, מען מעג עס נישט עסן היות מ'האט נישט געמאכט די זריקה, אבער קדוש איז עס יא געווארן היות מ'האט געמאכט די שחיטה. אבער רבי אלעזר ברבי שמעון אומר לעולם אינו קדוש הלחם עד שישחוט לשמן ויזרוק דמן לשמן מה שאין כן רבי אלעזר ברבי שמעון געהאלטן ניין אז ס'איז יא תולה הא בהא ווען זאג איך ס'טוישט זיך פון קדושת הדמים צו קדושת הגוף דאס איז נאר טאמער איך טו ביידע פעולות ווען זאג איך אז איך מעג עס עסן דאס איז נאר טאמער איך טו ביידע פעולות ס'הייסט איינס איז געבינדען צום צווייטן אז איך מאך נאר שחיטה האלט רבי אלעזר אז ס'בלייבט נאך אלץ קדושת דמים, ווייל ס'פעלט אויס דארטן צו מאכן די זריקה אויך, איך מוז מאכן ביידעס, איין זאך אליינס איז נישט גענוג, ממילא קומט אויס לפי ר' אליעזר, טאמער איך האב דא א בהמה וואס איך האב עס געשאכטן, אבער למעשה האב איך נישט געמאכט קיין זריקה ווייל מ'האט אויסגעגאסן די בלוט בטעות, קומט דאך אויס וואס איז געשען מיט די חלות, לפי ר' אליעזר אינו קדוש, היות ס'האט געפעלט די צווייטע פעולה פון מאכן א זריקה, אויב אזוי זאג איך אז ס'אינו קדוש אינגאנצן נישט, אויב אזוי איז ווייטער שווער, שטימט עס נישט מיט אונז. אויב אזוי קען איך נישט זאגן אז איך זאל דאס ברענגען אויפן מזבח, אדער איך זאל דאס ניצן אלס סימן, ווייל אזא זאך קענסטו גיין פודה זיין, ווילאנג ס'איז נאר בקדושת דמים קענסטו דאך עס גיין אויסלייזן, גיי נישט ניצן דאס אלס סימן, גיי נישט ניצן דאס לייגן אויפן דאך און שפעטער וועסטו עס מוזן פארברענען, גיי ענדערש לייז עס אויס. און ממילא ווען אין אונזער משנה שטייט אז מ'האט געניצט די ברויט, מוז זיין מ'רעדט דא פון ברויט וואס מ'קען נישט אויסלייזן, פארוואס קען איך עס נישט אויסלייזן? ווייל מ'האט שוין געמאכט די שחיטה, איי פארוואס קען איך עס נישט עסן? ווייל די זריקה האט געפעלט, און נאר לפי רבי וואס ער האלט אז איין זאך פון דעם איז גענוג, דאס הייסט אפילו איך האב נאר געמאכט א שחיטה אן קיין זריקה, נאך אלץ קען איך עס ארויסנעמען פון קדושת דמים צו קדושת הגוף. זאגט די גמרא אבער ואפילו תימא רב לעזער ברב שמעון, איך האב בעצם א וועג עס קען אפילו גיין לפי רב לעזער ברב שמעון, פארוואס ווייל הכא במאי עסקינן, הגם בעצם וואלסטו געזאגט אויב ס'איז נישט געווען קיין שחיטה און עס נישט געווען קיין זריקה בלייבט עס נאר קדושת דמים און ממילא גיי עס אויסלייזן מיט געלט, זאג איך ניין, הכא במאי עסקינן כגון שנתקבל הדם. מען רעדט דא אז מען האט שוין מקבל געווען דעם בלוט, דאס הייסט די כהן האט געמאכט א שחיטה און מען האט אויפגעכאפט דעם בלוט בכוס ונשפך און יעצט נאך דעם אויפכאפן יעצט איז עס געווארן אויסגעגאסן, ורבי אליעזר בר רבי שמעון סבר לה כאבוה, רבי אליעזר בר רבי שמעון האלט אזוי ווי זיין טאטע רבי שמעון, דאמר כל העומד לזרוק, כזרוק דמי, טאמער ס'איז שוין ממש גרייט אויף צו מאכן זריקה, דעמאלס הייסט עס כזרוק דמי, און ממילא זאג איך די מינוט וואס ס'האט שוין באקומען די ס'ליגט שוין אין א כלי, הייסט עס כזרוק דמי, און ממילא יעצט קען איך עס גיין און ס'גייט ארויס פון קדושת הדמים גייט עס אריין צו קדושת הגוף, און ממילא קומט אויס, קען זיין אז דא רעדט זיך אפילו לפי רב לעזער, היות ס'נישט געווען קיין זריקה, טאר איך עס נישט עסן, אבער הייליג דאס איז עס שוין יא געווארן, וויבאלד ס'איז געווארן אויפגעכאפט אויף אזוי ווייט צו זאגן ס'טוישט זיך פון קדושת דמים צו קדושת הגוף, דאס טוישט זיך עס יא, און ממילא קומט אויס, האב איך דא חלות וואס איך קען גארנישט טון דערמיט, גיין פודה זיין קען איך נישט, ווייל ס'איז שוין ארויסגעגאנגען פון קדושת דמים אריין צו קדושת הגוף, קדושת הגוף קען איך שוין נישט פודה זיין, ס'איז שוין א געהעריגע קרבן דאס, גיין עסן קען איך אויך נישט, ווייל למעשה קיין זריקה איז נישט געווען, און ממילא אזא תודה, אזעלכע ברויט, דאס האט מען גענוצט אלס סימן ווייל דאס איז ממילא א זאך וואס איך מוז גיין פארברענען. זאגט די גמרא תנא משום רבי אלעזר אמרו כשרות היו, כשרות היו, ס'איז נישט געווען אזוי ווי אונז האבן יעצט געלערנט אין די משנה אז ס'איז געווען פסילות אדער אינגאנצן פסול, ס'איז מיט לינה אדער פשוט אזוי האלבוועגס נישט אהין נישט אהין, נאר וואס כשרות היו, ס'איז געווען נארמאלע כשר'ע ברויט, כל זמן שמונחות, ווי לאנג די ברויט איז געלעגן אויפן דאך כל העם אוכלין, האט יעדער איינער געגעסן, ניטלה אחת מהן טאמער האט מען איינס אוועק גענומען, תולין, דעמאלטס איז געווען תולין עס הייסט לא אוכלין ולא שורפין, נישט אז מען האט געגעסן חמץ, און אויכעט נישט אז מען האט שוין געדארפט פארברענען, נאר מען האט מעגט האבן הנאה דערפון, ניטלו שתיהן, די מינוט וואס מען האט אוועק גענומען ביידע ברויטן, התחילו כולן שורפים, האבן אלע אנגעהויבן צו מאכן שריפת חמץ.

דעמאלס איז געווען תולין, דאס הייסט לא אוכלין ולא שורפין, נישט האט מען געמעגט עסן, אבער מען האט נאך נישט געדארפט פארברענען. ניטלו שתיהן, ווען מען האט אוועק גענומען ביידע פרות, דעמאלס התחילו כולם שורפין, דעמאלס האט יעדער איינער פארברענט, דאס הייסט ער האט געזאגט בכלל, מען רעדט נישט דא בכלל נישט פון קיין ברויט, נאר פשוט עס איז געווען פרות, און דאס איז געווען די סימן צו זאגן ביז ווען מעג איך עסן חמץ, און ביז ווען מעג איך האבן הנאה פונעם חמץ.